דאס איז דער צענטער שיעור אין הלכות נידה, עשירי קודש לשם. דער צענטער שיעור, וואס דאס איז קודם כל צו ענטפערן אסאך מענטשן וואס האבן געפרעגט, און נאכדעם איז ווייטער צו גיין. זייער אסאך מענטשן האבן מיך געפרעגט, זיי האבן מיך אנגעקאלט און געפרעגט, דער ניינטער שיעור מיטן אכטן שיעור זענען סתירות. אין אכטן שיעור ברענגט ער א רב חסדא אז זאל נישט צולאזן די מאן, ביז ווילאנג. ער שפילט זיך נישט מיט די דדים און ער שפילט זיך נישט מיט די קליטעריס דארט אונטן, און נאכדעם אין שיעור נאמבער ניין זאגט איר אז אפילו א פרוי איז מצווה אויף השחתת זרע מ'טאר זיך נישט שפילן דארט. איך האב הנאה אז דער עולם האט עס געפרעגט ווייל איך האלט מ'דארף ארומרעדן דערפון ווייל יעדע זאך ביי אונז איז דאך געווען צניעות, מ'האט נישט גערעדט און מענטשן האבן געהאט אסאך קשיות. די תירוץ איז זייער פשוט. בשעת ווען א מאן אדער א פרוי זענען נישט עוסק אין פריה ורביה, טארן זיי נישט אנרירן דארט, זיי טארן זיך נישט ארומשפילן דארטן, און זענען מצווה אויף השחתת זרע. די מינוט ווען זיי טוען אבער ענינים כדי מען זאל קענען ווערן מער נתחמם און אראוזד, און מען זאל, ווי מען זאגט, ודבק באשתו ולא באשת חברו, ס'זאל אים נישט אגאנצן טאג שפילן אין קאפ אנדערע זאכן, איז בשעת דעמאלטס איז ער מחויב. און ער מוז, סיי ער און סיי זי, זאלן צוקומען צו די העכסטע פוינט אוו אראוזעל, און דעמאלטס איז עס נישט קיין זרע לבטלה, אויף דעם האט דאך עס דער אייבערשטער באשאפן אז מען זאל ווערן אראוזד, אז מען זאל קענען מקיים זיין פריה ורביה, נישט נאר ביים האבן קינדער, נאר ווען מען איז עלטער אויך, כדי שלא יתן עיניו באחרת. איז ווען זיי גרייטן זיך צו צו טון די מצוה, דעמאלטס איז געזאגט געווארן דאס וואס רב חסדא האט אנגעזאגט פאר זיינע טעכטער, און בשעת. ס'איז סתם מ'ליגט אין בעט צו כדומה און ס'איז נישט א ענין פון מ'איז מקיים א מצות עונה צו אפילו אינמיטן טאג טאר מען נישט אנרירן דארטן אזוי ווי כ'האב שוין מסביר געווען אין די פריעריגע שיעורים ווי הארב דאס איז סיי פאר א מאן און סיי פאר א פרוי יעצט אזוי ווי כ'האב שוין מסביר געווען וויאזוי די פרוי איר געבערמוטער ארבעט כ'האב מסביר געווען מיט די פעלאופיען טובס, עס קומט אראפ יעדן חודש אזאלעכע ביצים, אייער, און טאמער עס קומט צו די זרע פון א מאן קען זי ווערן שוואנגער, און דאס איז די תכלית הבריאה. יעצט וויל איך אביסל רעדן וויאזוי ס'ארבעט ביי א מאן. ביי א מאן ארבעט אזוי, ביי אלע זאכן וואס וועט ריפרעדוסן מען זאל קענען האבן קינדער, דאס איז אינדרויסן, עקסטערנעל, נישט ווי ביי א פרוי וואס דאס איז אינטערנעל. יעצט די אות ברית קודש וואס דאס הייסט די פינעס, דאס האט אין זיך אסאך אזאלעכע קליינע טשעימבערס וואס דאס איז געמאכט אזוי ווי א ספאנדזש, ס'נעמט אין זיך אריין בלוט, און ווען ס'ווערט אנגעפילט מיט בלוט איז דעמאלטס קומט דער מענטש צו צו א קישוי אבר און ער קען וואוינען מיט די פרוי. יעצט. ס'האט אבער אויך אין די זעלבע צייט האט דער פינעס א פייפ וואס די פייפ טראגט אין זיך צוויי זאכן, ס'הייבט זיך אן אינעווענדיג ביי די בלעדער, פון דארט טראגט עס יורין און ס'גייט אדורך די פראסטעיט, די פראסטעיט איז אזא זאך וואס ס'לאט אדער די יורין זאל קומען אדער ס'לאט די זרע זאל קומען, דאס קאנטראלט ביידע, ס'קאנטראלט סיי די זומען, די זרע, און ס'קאנטראלט אויך. די יורין. יעצט ס'קומט אראפ פון די בלעדער, דארט ווי ס'זאמעלט זיך אן די קטנים, קומט אראפ א פייפ, ס'גייט דורך די פראסטעיט, און דאס איז א דינע פייפ וואס ס'גייט אינעם גיד אינמיטן, און ס'קומט ארויס ביז צום סוף פון די פינעס, און דארטן קומט די מענטש ארויס מיט די מי רגלים. אין די זעלבע צייט קומט אויכעט. די זרע פון די טעסטיקלס פון די ביצים, וואס דאס איז דארט אהין אנגעקומען פונעם מח דורכן חוט השדרה, און ס'גייט אדורך דורך די פראסטעיט, יעצט די פראסטעיט ארבעט אזוי ווי א טו וועי וואלוו, ווען מען ברויך ס'זאל קומען קטנים לאזט עס ארויס די קטנים און ס'שטעלט אפ די זרע, און ווען מען ברויך אז ס'זאל קומען די זרע שטעלט עס אפ די קטנים און ס'קומט די זרע, און ס'מורא'דיג קליין, און אויף דעם איז געזאגט געווארן כולם בחכמה עשית. יעצט די זרע טאר נישט זיין נישט צו הייס און נישט צו קאלט, ס'דא אמאל א מענטש וואס איז צו קאלט קען ער נישט האבן קינדער און אז ס'איז צו הייס קען ער נישט האבן קינדער, סאו דער אייבישטער מאכט אז ס'זאל האבן די עקזעקט טעמפערטשער, און אז טאמער אמאל האט ער א פראבלעם האבן שוין די דאקטורים היינט וועגן דאס צו אדזשאסטן, דאס קינד זאל קענען באשאפן ווערן, און ס'גייט די גאנצע צייט מיט דעם זעלבן פייפ ווי די מי רגלים גייט ארויס און ס'קומט ארויס ביז אין פראנט און. אזוי קען מען האבן קינדער. יעצט, ס'איז אבער דא די טעסטיקלס, דאס קאכט אויף די זרע און ס'מאכט עס רייף אז מ'זאל קענען געבוירן קינדער. פון די טעסטיקלס ציט זיך א פייפ אינעווענדיג, וואס דאס גייט ביז דארטן וואו ס'איז דא די זרע אין דעם גוף פונעם מענטש, וואס אזוי ווי מ'האבן פריער געזאגט, געזאגט אז דאס איז פאר די פראסטעט און זיי קומען זיך צאם די צוויי פייפס סאו די צוויי פייפס זענען צאמגעשטעלט פון די טעסטיקל פייפ וואס ס'טוט אויפקאכן די זרע און עס טראגט עס צוריק ווען ס'האט אויפגעקאכט די זרע טראגט עס עס צוריק דארטן פון ווי ס'קומט אריין לכתחילה די זרע פאר ס'איז אויפגעקאכט דאס איז פאר די פראסטעט און ס'געט א גייט צוריק אין דעם זעלבן פייפ פון ווי די קטנים גייט, ס'הייסט די יוריטרא, דורך די פינעס, און אזוי קומט עס ארויס. יעצט וואס פונקטליך טוט די פראסטעט? די פראסטעט טוט א פשוטע זאך, בשעת ווען א מענטש קריגט א קישוי אבר, דעמאלטס הערט זיך אויף די פלאו פון די יורין, ס'ווערט געבלאקט, ס'זאל נישט אריינגיין אין די יוריטרא, און דאס טוט די פראסטעט, ס'איז אזא טו וועי וואלוו. ס'מאכט אמאל אויף די זערא און ס'לאזט נישט די יורין ארויס, און אמאל מאכט עס אויף די יורין און ס'לאזט נישט די זערא ארויס. יעצט ס'איז דא נאך א זאך וואס די פראסטעיט טוט מאכן, אז ס'קאנטריביוט געוויסע פלואידס, אז ווען מ'קומט ארויס מ'איז יורה כחץ, גיט עס צו געוויסע פלואידס וואס דאס העלפט אז דאס קינד זאל קענען באשאפן ווערן. ס'טוט אויכעט נארישן די ספערם, און. ס'קומט ארויס ווען מ'מאכט תשמיש, אדער ווען מ'טוט אנדערע זאכן וואס מ'טאר נישט, און עס גייט אריין אין די פרוי'ס יוטערעס, און דארט אויב ס'כאפט א איי וואס איז אראפגעקומען פון די פרוי, דעמאלטס ווערט א קינד. יעצט ווען איך זאל מיך נעמען רעדן וועגן סעלס, די ספערם, די זאמען איז א סעל. איז צו רעדן וועגן דעם סאבדזשעקט העט מען קיינמאל נישט ענדיגן ווייל ס'איז א פריער ווי ס'גייט פארעווער און פאר אלוועיס. די סייענטיסטס געפינען אויס יעדעס מאל נייע זאכן און זיי געפינען אויס אז זיי ווייסן שוין היינט פונקטליך וויפיל צייט ס'דויערט אז א סעל זאל זיך דעוועלאפן, זיי זאגן סעווענטי פאר דעיס, און זיי זאגן אויכעט אז ס'איז דא בערך פופצן הונדערט סעלס יעדע סעקונדע טוט פראדוצירן א מאן, א זכר, די מעיל באדי, איטס אנבעליוועבל. דער ענין פון סעלס איז אזא מין טיפע לימוד און א שווערע לימוד און ס'ווייזט מורא'דיגע זאכן וואס איז אין עוד מלבדו. ס'איז די נענטסטע זאך פון יש מאין, סאו זיי קומען זיך צאם סעלס פון א זכר מיט א נקבה און פון דעם ווערט א קינד, זענען אזוי סאפיסטיקעיטעד היינט אין סעלס, זיי זאגן אז זיי קענען שוין היינט ארויסנעמען פון א יומען באדי זיינע אייגענע סעלס און עס פארעכטן און עס צוריקלייגן און דאס זאל אים מאכן למשל אז איינער האט דייעבידיס ס'זאל אנהייבן צו ארבעטן ווייטער די אלע סעלס, אז ס'זאלן קענען אויפארבעטן די צוקער, ס'איז אנבעליוועבל. אמאל און מיט יארן צוריק פלעגן זיי נעמען זאמען פון א ציג, ווייל א ציג איז די נענטסטע צו א יומען ביאינג, זיי פלעגן אריינמישן געוויסע זאכן פון די סעלס פון א ציג וואס האט געפעלט פארן מענטש, היינט מאכן זיי אלעס, זיי נעמען פון איינעם פון א צווייטן, זיי מאכן אייגענע מעדיקעישאנס, זיי נעמען ארויס א טראפ פון די זרע, איך וויל אייך זאגן וויאזוי א טראפ איז אזוי קליין אז. ס'איז ממש ווי א מאלעקיול, ווי גארנישט. און פון דעסטוועגן דאך, וואס געשעהט איז, זיי קענען דאס צו צוטיילן, זיי לייגן עס ארויף אויף א פארגרעסערונג גלאז, אויף א מאשין, נישט סתם א פארגרעסערונג גלאז, און מען קען זעהן די צורה פון די מענטש, ס'איז אנבעליוועבל, און מען קען זעהן, ס'זעהט אויס ווי א פיש טענק, וואס מיליאנער און מיליאנער אזעלכע קליינע, אזוי ווי פישעלעך זעהט דאס אויס, און ס'האט א צורה פון א מענטש, ס'איז אנבעליוועבל. ס'איז היינט שוין אזוי פארגעשריטן די וועלט אז מ'קען שוין ארויסנעמען זרע פון א מאן און מ'קען ארויסנעמען זרע פון א פרוי, מ'קען עס לייגן אין א מאשין, אין א אינקיובעיטער אז ס'זאל אנהייבן צו געבוירן א קינד. ס'איז אנבעליוועבל די טעכניקע. כ'האב געליינט נישט לאנג אין א בוק אז אין ארץ ישראל איז דא פראפעסארן וואס זיי קענען מאכן אז מ'זאל האבן אדער א יונגל און אדער א מיידל. וויאזוי זיי מאכן עס, דאס איז צו לאנג אריינצוגיין, ווער ס'טוט אין דעם ענין פון סעלס ווייסט, יו גאו אינטא דעט יו נעווער קאם אוט, און ס'איז דא נייע דעוועלאפמענטס יעדן טאג אין דעם, און די סייענטיסטס ווערן קלוגער און קלוגער יעדן טאג, און יעצט וועט איר פארשטיין פארוואס די חזל האבן אזוי גע'אסר'ט הוצאת זרע לבטלה. יעצט דעס קען מען זעהן נאר אויף א מייקרעסקאפ נישט אויף א פארגרעסערונג גלאז, איך האב עס שוין געזעהן אין לעברעטארי ס'איז מוראדיג, יעצט ס'איז דא הזרעה מלאכותית און דאס מיינט מען מען נעמט ארויס פון מאן זאמען און מען לייגט צו אביסל א בוסטער צו אנדערע זאכן, נאכדעם איז דא וואס מען נעמט פון אן אנדערן די זאמען, יעצט געווענטליך די דאקטער זאגט נישט אויס דעם אמת. איך האב א גרויסע ערפארונג אין די זאכן, דער דאקטער זאגט ליגן. אין ארץ ישראל איז געבוירן געווארן א שווארץ קינד, זענען געקומען פון ארץ ישראל זיך נעמען די זאמען, איז געבוירן געווארן א שווארץ קינד, האט מען אנגעקאלט דעם דאקטער, מען האט אים געוואלט סוען, האט ער געזאגט ליסן, אונז קען מיר נישט אלעס ארויסגעבן, אונז טוהן מיר געוויסע זאכן וואס קיינער ווייסט נישט, מען נעמט א סעל, מען צוטיילט עס, מען זעהט עס אפילו נישט, עס איז ממש גארנישט, און מען קען צולייגן צו דעם וואס מען וויל. יעצט, אמאל פלעגט געבוירן ווערן א שווארץ קינד, פלעגט מען זאגן ס'איז געווען א מיסטעיק, מ'האט אויפגעטוישט די זאמען, יענער דאקטער האט מודה געווען, יענער דאקטער איז זייער ערנסט האט ער געזאגט, ליסן, ווי דו א לאט אוו טינגס און ווי קענט טעל יו עווריטינג, אונז זעמער נאך אליינס אין פראסעס צו געוואויר ווערן נייע זאכן און מ'מאכט טעסטס, יעצט צו מ'מעג דאס טון צו נישט, דאס איז א שמועס פאר זיך, דאס איז געווען א גרויסע מחלוקת דא צווישן די גרויסע רבנים, צו מ'מעג עס טון צו נישט, מאנכע האבן געהאלטן ס'איז ממזרים, מאנכע האבן געהאלטן ס'איז נישט ממזרים. איך גיי נישט יעצט אריין אין דעם ווייל דאס איז אויך א שמועס פון כ'ווייס נישט ווי לאנג. נאכדעם איז דא נאך א זאך אז די פרוי האט דאך אויך, כ'האב געזאגט, די ביצים, די אייער וואס זיי קומען ארויס פון די אווערי, און ס'ווערט טרענספארטעד דורך די פעלאפיען טובס אריין אינטו די יוטערעס, און פון דארטן גייט עס ארויס ביי די סערוויקס און ביי די וואדזשיינע און ס'רינט ארויס, און טאמער ס'כאפט נישט, ס'ווערט נישט דערפון קיין קינד, דאס איז די דם נידה. סאו די פרויען האבן דעם זעלבן ספערם אזוי ווי די מענער, ס'איז א, פארנט איז עס אביסל א גרעסער אזוי ווי א שטיקל באלי, און ס'ווערט א לאנגע וויידעלע אזוי ווי א פיש, און דאס קומט זיך צוזאם. יעצט, נישט פון די גאנצע זאך ווערט די קינד, נאר פון דאס בעסטע פונעם בעסטן ביי ביידע, פון די אינעווענדיגסטע פון די טיפה, דאס איז דאס בעסטע, און אונטער א מייקראסקאופ קען מען עס זען. עטץ פארשטיין פארוואס שטייט אין זוהר הקדוש אין דף רי"ד און אויך אין די גמרא מסכת נידה אז סאיז נישט דא אן עבירה אויף די וועלט וואס העלפט נישט קיין תשובה אויסער דאס פון הוצאת זרע לבטלה און סאיז נישט דא אזא מין עבירה וואס סמאכט אז מזאל נישט זעהן די שכינה הקדושה נאר דער עבירה. יעצט סאיז דא א באקאנטער רבי יעקב עמדין דער יעבץ ברענגט ער. אז ער איז אינגאנצן מסופק צי דער זוהר האט געזאגט אמאל אזא מאמר. ער זאגט אז דאס האט געמוזט צולייגן שפעטער די חבריא. זאגט ער פארוואס? ווייל אפילו ווען דער אייבישטער זאל זאגן פאר א מענטש גיי ארויס, איך נעם נישט אן דיין תשובה, זאל ער מאכן זיכער אז ער טוט יא תשובה. פארוואס? ווייל כל מה שאומר לך בעל הבית עשה חוץ מצא. און ממילא קען דאך נישט זיין אז רבי שמעון זאל זאגן אז ס'איז נישט דא קיין שום תשובה אויף הוצאת זרע לבטלה. און נאכדעם שטייט אויכעט.

איז זעהן מיר דאך פון דעם אז ס'איז נאר דא די פיר וואס זענען נישט מקבל פני השכינה, דא שטייט נישט אז אן איינער איז מוציא זרע לבטלה איז ער נישט מקבל פני השכינה, נו וויאזוי זאגט דעמאלטס ר' שמעון אז זיי די וואס זענען מוציא זרע לבטלה זענען אויך נישט מקבל פני השכינה, איז וויל דער עמדן זאגן אז דאס זאגט נישט ר' שמעון דאס האט מען שפעטער צוגעלייגט, אזוי וויל ער זאגן, אבער למעשה ס'איז נישט קיין גרויסע קשיא ווייל ר' שמעון קען זיך קריגן און ער קען צולייגן, ר' שמעון איז דאך א תנא, און אויסער דעם. אז אפילו ר' שמעונ'ען קען מען אויך פארענטפערן אז דאס איז נאר ווען ער טוט נישט קיין תשובה, אזוי ווי איך בין דא יעצט מברר. למעשה וויל מען עס אבער פארענטפערן אז אין זוהר הקדוש אין פרשת ויקהל דף רי"ד עמוד ב', ווייל די זוהר הקדוש וואס כ'האב ענק נאכגעזאגט יעצט דאס איז אין פרשת ויחי דף רי"ד עמוד ב', ס, אין ויקהל איז דא אן אנדערע זוהר, שטייט דארט אזוי, והני מילי כד לא עביד תיובתא שלימא, דאס איז נאר געזאגט ווען מען טוט נישט אמת'דיגע תשובה, תיובתא דחזיא לחפיא על כל עובדוי, וואס דאס איז אזא תשובה וואס דאס מאכט אז ער זאל וואס דער אייבערשטער זאל אים קענען מוחל זיין אויף אלע זיינע עבירות, אזוי שטייט אין זוהר הקדוש, איז במילא דברי תורה עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר. דאס וואס שטייט אין זוהר אז ס'העלפט נישט תשובה איז סתם א תשובה, אבער אז מ'טוט באמת א שטארקע תשובה העלפט עס יא. יעצט די פשט דערפון איז, אז מ'טוט אן עבירה חילול שבת איז מען מתקן אז מ'האלט יא שבת. אויף שכבת זרע העלפט נישט נאר אז ער טוט תשובה אויף אלע עבירות, ווייל די זרע קומט פון אלע אברים פונעם גוף, יעדער קאנטריביוט צו דעם. יעצט פארוואס זיי ווערן נישט אויסגערעכנט אין די ד' כיתות שאינו מקבלין פני השכינה איז זאגט ער זייער פשוט. ווייל זיי זענען נאך ארגער, דער גרעסטער בעל עבירה איז אמאל דא ווען ער זעט יא דעם אייבערשטן, ער איז יא מקבל פני השכינה, למשל א שבת, א יום טוב, ער האט זיך גוט אויפגעפירט, אמאל האט ער געגעבן צדקה, איז ער יא זוכה מקבל צו זיין פני השכינה אפילו ער איז פון די ד' כיתות וואס זענען נישט מקבל פני השכינה, ביי איינעם וואס איז מוציא זרע לבטלה איז נישט דא אזא מציאות אז ער זאל זען די שכינה, ער זאל האבן אמאל א זכי' אז ער זאל מקבל זיין פני השכינה. פארוואס? ווייל זיי זענען ארגער פון די ארגסטע וואס ס'איז דא. אז ס'הייסט אזוי ווי שופך דמים, אזוי שטייט אין מסכת כלה, רבי אליעזר בן יעקב אומר כל המוציא שכבת זרע לבטלה כאילו הורג את הנפש, מ'זעט אז ס'איז א לעבעדיגע זאך, שנאמר, שוחטי הילדים, דאס איז אין ישעיה קאפיטל נ"ז, זאגט די גמרא אל תקרי שוחטי אלא סוחטי מיט א סמך, זיי קוועטשן אויס די קינדער פון זיך און זיי הרג'נען זיי. אזוי שטייט אויכעט ר' יצחק און רבי אמי זאגט אין מסכת נידה אין פרק כל היד, דאס איז דף יג עמוד ב'. יעצט קומט אויס אז ס'איז שוין דא די צורה, אלעס איז דא, ס'איז א פארטיגע זאך, דו הרג'עסט א לעבעדיגע זאך. יעצט די גמרא זאגט אין מסכת נידה אין פרק המפלת, שלושה שותפין באדם, ס'איז דא דריי שותפים, קדוש ברוך הוא, אביו ואמו. אביו דער טאטע מזריע הלובן, ער געט דאס ווייסע, זיין זרע איז ווייס, שממנו עצמות, פון דעם קומען די ביינער, וגידין, און מח, דער מח קומט פון דעם, ולובן שבעיניים, און דאס ווייסע פון די אויג, אמו די מאמע מזרעת אודם, זי געט די רויטע חלק, שממנו בא עור, ס'קומט די הויט, און בשר ודם, ושחור שבעיניים, און די שווארצע פון די אויג. די אויג איז אזוי מין קאמפליצירט, אזוי ווי א מענטש האט ווי מען זאגט א פינגער פרינט, די זעלבע האבן זיי אין דעם אויג אויך, נאר אמאל האט מען דאס נישט געוואוסט, היינט ווען מען גייט דורך די גרעניצן, למשל אין אמעריקע, עס קומען די פארענערס, זיי גייען דורך און זיי כאפן אויפן אייריס, די אויג האט אזא זאך וואס עס הייסט די אייריס, דאס איז אונטער די קארניע, וואס יעדער מענטש אין די וועלט האט אנדערע שטראכן, אזוי ווי אויף די הענט האט יעדער אנדערע שטראכן. כאפן זיי דאס צו דאס איז דער זעלבער מענטש ווי דער פיקטשער וואס איז אויפן פעספארט, אדער קען זיין מ'האט אמאל געטוישט א פיקטשער, און זיי כאפן דאס גראד. יעצט, הקדוש ברוך הוא נותן בו רוח ונשמה וקלסתר פנים, דער אייבערשטער געבט אריין א רוח און א נשמה, א חיות, ער זאל לעבן, און א קלסתר פנים, מיט דעם אויסזען, וראות עיניים, אז די אויג זאל קענען זען, ושמיעת אוזן, אז דער אויער זאל קענען הערן, וכל החושים ודיבור והתנועה, אלע חושים און רעדן און די תנועה, ודעה בינה והשכל, און פארשטענדעניש. יעצט די גמרא זאגט דארטן נאך א זאך אין פרק המפלת, דרש ר' חנינא בר פפא, מאי דכתיב וואס איז דאס וואס שטייט אין פסוק, דאס איז אין תהלים קפיטל קל"ט, ווי דוד המלך זאגט פארן אייבערשטן, השם באשעפער, חקרתני, דו פארשט מיין מחשבה, ותדע, און דו ווייסט וואס איך טראכט, און אזוי ווייטער, זאגט דוד המלך אין פסוק ג', ארכי, מיין וועג, ורבעי און מיין רוען זרית האסטו ארומגענומען וכל דרכי און אלע מיינע וועגן הסכנתה האסטו געלערנט דאס מיינט מען אז דוד המלך זאגט אלעס וואס איך טו האסטו רבונו של עולם ארומגעצוימט און איך קען גארנישט טון אז קיין שום זאך אן דיין וויסן. זאגט דארטן די גמרא אין מסכת נדה אז וואס הייסט דאס מלמד שלא נוצר אדם מכל הטיפה אלא מן הברור שבה, א מענטש ווערט נישט באשאפן פון די גאנצע טיפה נאר פון דעם בעסטן פון די טיפה, תנא דבי רבי ישמעאל, זאגט דארט רבי ישמעאל משל לאדם שזורה, ס'איז דא א מענטש וואס ער איז א משל צו א מענטש וואס ער טוט.

למעשה די טיפי זרע זענען זייער קליין, כ'מיין די ס'איז נישט די טיפה אליינס, פון דעם וואס איז די פישעלעך וואס זיי שווימען ארום, דאס איז זייער זייער קליין, יעצט געווענטליך טאמער ס'קומט אראפ איין ביצה איז קען זי שוואנגער ווערן מיט א קינד, אויב ס'קומט אראפ צוויי אדער דריי קען זי האבן מער, יעדע איינע ווערט נתעבר פאר א קינד. יעצט איך וויל קודם מסביר זיין אז די בריאה איז באשאפן געווארן. א גרויסע בריאה, אבער די בריאה באשאפן געווארן יש מאין, דאס איז די געוואלדיגע זאך אין די בריאה, אויסער דעם וואס ס'איז אזוי געוואלדיג, ס'איז אלע וואסער מיט אלעם און די גרעוויטי סיסטעם מיט אלעס פארט א מחיה און מענטשן זאלן קענען לעבן אויף די וועלט, די זון איז פונקט אזוי ווייט אז מ'זאל קענען לעבן, ס'איז דא פלעצער וואו ס'איז ווארעם און ס'איז דא פלעצער וואו ס'איז קילער, דאס אלעס ווערט געברענגט אין מדרש אז דאס איז געשען ביים מבול. אזוי ווי זיי האבן געזינדיגט האט דער אייבערשטער אוועקגעשטופט אביסל די זון, ווען נישט וואלט געווען די גאנצע וועלט די זעלבע פיינע ווארעמע קליימעט, אבער למעשה איז די גאנצע בריאה איז געמאכט באשאפן געווארן יש מאין, ס'איז נישט אז ס'איז געווען די אלע ווי מען זאגט ס'איז געווען וואסער ס'איז געווען ערד און דער אייבערשטער האט עס האט עס צוזאמגעשטעלט, ניין דער אייבערשטער האט געמאכט די גאנצע בריאה יש מאין, שטעל דיר פאר. ס'איז א זאך וואס מ'קען עס אפילו נישט תופס זיין די מחשבה, ס'איז גארנישט דא און אלל אוו א סאדען איז אלעס דא. יעצט איך וויל קודם נאכזאגן א שטיקל רמבן אין די הקדמה על התורה זאגט ער אזוי, ועתה דע זאלסט וויסן וראה מה אשיב שואלי דבר בכתיבת פירוש התורה, פארוואס האב איך געמאכט דא א גאנצן פירוש על התורה, אבל אתנהג כמנהג הראשונים, כ'פיר מיך אזוי ווי די ראשונים, די פריעריגע להניח דעת התלמידים, יגיעי הגלות והצרות, אז מענטשן וואס זיי פלאגן זיך אינעם גלות אויף די הייליגע תורה זאלן פארשטיין עפעס, זיי גייען דורך אזויפיל צרות, זאגט ער הקוראים בסדר בשבתות ומועדים, זיי ליינען שבת און יום טוב די תורה, און אויך זיי ליינען דעם פשט וואס דער רמבן האט געמאכט, ולמשוך לבם בפשטים, און

ונמצא חן ושכל טוב בעיני אלקים ואדם. זאגט ווייטער דער רמבן ואני הנני מביא בברית נאמנה, איך ברענג א ברית נאמנה והיא הנותנת עצה הוגנת און דאס איז א זייער א וויכטיגע עצה לכל מסתכל בספר הזה. רמבן זאגט יעדער וואס העט לערנען דעם רמבן על התורה זאל וויסן איך גיי דיר זאגן א אמת'דיגע זאך און עס העט דיר געבן א גוטע עצה. וואס איז דאס? לבל יסבור סברה, זאלסט נישט צולייגן קיין סברות, ואל יחשוב מחשבות, זאלסט נישט טראכטן מחשבות, בדבר מכל הרמזים, אין די זאכן וואס דאס איז די רמזים, אשר אני כותב בסתרי התורה, די רמבן זאגט זייער אסאך מאל אז דא זאגט ער סתרי תורה, דא זאלסטו נישט צולייגן דיין קאפ אז דו זאלסט פארשטיין, ס'דא אין פון ר' חיים וויטאל אין די הקדמה פון ספר עץ חיים און אויך אין. אין שער מערכת אלקות זאגט ער אויכעט דעם רמבן ער ברענגט צו דעם לשון אז זאלסט נישט צולייגן דיין אייגענע סברה ווייל וועסט נישט ארויסקריכן דערפון זאגט ער כי אני מודיע נאמנה איך זאג דיר אן ריכטיג שלא ישיגו דברי ולא ידעו כלל בשום שכל ובינה

אבל הדברים הללו כיוצא בהם די זאכן, אין אדם עומד על אמיתתם מדעת עצמו, ער קען נישט מעמיד זיין אויף די אמת'קייט מדעת עצמו, אלא בקבלה, ער מוז עס האבן בקבלה איש מפי איש ביז משה רבינו, וזה הענין מבואר בתורה לכל מי ששמע טעם המצוות בקבלה כראוי, און דאס איז מבואר ביי די אלע וואס האבן באקומען די טעם המצוות בקבלה, ס'איז זיי מקובל מפי מקבל עד משה רבינו מפי הגבורה. ווייל דאס איז מקובל פון א מקבל ביז משה רבינו, און ער זאגט אז דאס וואס דער רמבן זאגט דא אז מען קען נישט פארשטיין נאר מפי מקובל חכם לאוזן מקבל מבין, וואס הייסט דאס חכם לאוזן, זאגט ער אז דער וואס ער גיבט דיר איבער מוז אויך זיין א מענטש וואס ער פארשטייט די זאך דורך און דורך.

זאגט ער ווייטער אל יאמן בשוא נתעה, דאס איז א פסוק, דאס איז א מליצה פון א פסוק אין איוב קאפיטל ט ו פסוק ל א, דער מענטש זאל נישט גלייבן אין פאלשע זאכן, כי לא תבואהו בסברות רק רעה, מיט סברות וועסטו נאר האבן שלעכטס, כי ידברו אל ה' סרה מען וועט חלילה רעדן אויפן אייבערשטן פאלשע זאכן אשר לא יכלו כפרה וואס עס וועט נישט זיין מער קיין כפרה, ער וועט אזוי פארקריכן אז עס וועט נישט זיין קיין כפרה. שנאמר אזוי ווי ס'שטייט אדם תועה מדרך השכל בקהל רפאים ינוח, דאס איז א פסוק אין משלי קאפיטל כ א פסוק ט ו, און אין די גמרא מסכת בבא בתרא דף עיין ט עמוד א דרש'נט דארט די גמרא אז די פסוק איז ווען איינער איז זיך פורש מדברי תורה פאלט ער אריין אין גיהנום.

פשטים מיט מדרשים, ויקחו מוסר מפי רבותינו הקדושים, מען זאל ארויס נעמען די מוסר פון די זאכן, אבער די יסודות, דאונט איווען טריי טו פיגער איט אוט, אויף דעם איז געזאגט בגדול ממך אל תדרוש, חזק ממך אל תחקור, און במופלא ממך אל תדע, און במכוסה ממך אל תשאל, ווען ס'איז גרעסער פון דיר זאלסטו נישט פארשן, ווען ס'איז שטערקער פון דיר זאלסטו נישט נאכפארשן, און ווען ס'איז. פארהוילן פון דיר זאלסטו נישט וועלן וויסן, און וואס איז צוגעדעקט זאלסטו נישט פרעגן, במה שהורשית התבונן, אין לך עסק בנסתרות. אזוי זאגט דער הייליגער רמבן אין די הקדמה על התורה אין זיין חיבור. יעצט וויל איך אריינגיין א קלייניקייט, דאס הייסט, אונז גיימיר יעצט רעדן פון בריאת עולם וואס מען טאר אפילו נישט אריינטראכטן דערין.

אבער געדענק דו'סט קיינמאל נישט פארשטיין, עניוועי ווייל דו האסט עס נישט איש מפי איש. הקדוש ברוך הוא דער אייבערשטער ברא האט באשאפן כל הנבראים מאסיפה מוחלטת, ס'איז נישט געווען גארנישט, ער האט עס באשאפן פון גארנישט, פון זיראו, ואין אצלינו בלשון הקודש בהוצאת היש מאין, אונז האמיר אפילו נישט אין לשון קודש אזא מין ווארט פון יש מאין, אלא לשון ברא, און ס'שטייט בראשית ברא דאס מיינט יש מאין. ואין כל הנעשה תחת השמש או למעלה, ס'איז נישט דא גארנישט וואס איז דא אונטער די זון אדער העכער, דאס איז א מליצה פונעם פסוק קהלת קפיטל ב' פסוק י ז, דארט שטייט כל הנעשה תחת השמש, איז אפילו העכער פון דעם אמ איז געווען אלעס הוויה מן האין התחלה ראשונה, ס'איז געווען פון גארנישט, אבל הוציא מן האפס הגמור, דער אייבישטער האט ארויסגעצויגן פונעם אפס הגמור, המוחלט, האט ער ארויסגעצויגן יסוד דק, א דינעם יסוד, דק מאוד, ס'איז זייער דין, אין בו ממש, ס'האט אפילו נישט געהאט קיין ממש, אבל הוא כח ממציא, ס'איז א כח וואס דאס קען ממציא זיין זאכן, מוכן לקבל הצורה, וואס דאס איז מוכן מקבל צו זיין די צורה, ולצאת מן הכח אל הפועל, און ארויסצוגיין מן כח אל הפועל, והוא החומר הראשון, דאס איז געווען דער ערשטער חומר וואס דער אייבערשטער האט באשאפן, ס'טייטש בראשית ברא אלקים, דער אייבערשטער האט באשאפן דעם ערשטן חומר, נקרא ליוונים, די יוונים, די גריכן, די פילאזאפן אין די גריכישע קולטור רופן דאס אן יולי. יעצט ואחר היולי, נאך דעם יולי, לא ברא דבר האט דער אייבישטער גארנישט באשאפן, ס'איז נישט מער ברא, בריאה, נאר ס'איז יצר, ס'איז א יצירה, אלא יצר ועשה, כי ממנו המציא הכל, פון דעם האט מען אלעס ממציא געווען, והלביש הצורות, און די לבוש פון די צורות, ותיקן אותם, און ער האט עס מתקן געווען. זאגט דער רמבן ווייטער, ודע זאלסט וויסן כי השמים וכל אשר בהם חומר אחד, דאס איז איין חומר, והארץ וכל אשר בה איז אויכעט חומר אחד, והקדוש ברוך הוא ברא דער אייבערשטער האט באשאפן אלה שניהם מאין, אלעס האט ער באשאפן פון אין. יעצט צו דעם איז דא א גרויסער סוד, ווייל ר' לעזער הגדול אין פרקי דר' לעזער האלט אויך אזוי אז ס'איז עקסטערע חומר די הימל און עקסטערע חומר די ערד, והקדוש ברוך הוא ברא אלה שניהם מאין, דער אייבערשטער האט זיי ביידע באשאפן פון גארנישט. ס'איז געווען גארנישט, שטעל דיך, ס'איז ממש געווען גארנישט. והחומר הזה שקראו היולי, דאס וואס מען רופט אן יולי, נקרא בלשון הקודש תוהו, שטייט והארץ היתה תוהו ובוהו, והמילה נגזרה מלשונם, ס'קומט פון זייער שפראך, יולי, בתוהו. וואס הייסט תוהו? תוהא על הראשונים? ס'פארוואונדערט די מענטש וויאזוי האט געקענט געשען אזא זאך מעיין מסכת קידושין דף מ' עמוד ב' זאגט דאס די גמרא אויך מפני שאם בא אדם לגזור בו שם ווען א מענטש זאל וועלן מייחד זיין א נאמען די רבינו בחיי זאגט אז נגזור שם מיינט מייחד זיין א נאמען תוהא ונמלך לקוראו בשם אחר גייט ער באלד עס ריפן עפעס אנדערש פארוואס ווייל דאס איז ס'איז גארנישט געווען, ס'איז נישט שייך קיין נאמען דערויף, כי לא לבש צורה שיתפשט בו השם כלל, דער אייבערשטער האט עס נישט געמאכט פאר קיין צורה בכלל ווען ער האט באשאפן דעם ערשטן חומר, והצורה הנתלבש לחומר הזה נקרא בלשון הקודש בוהו והמילה מורכבת דאס ווארט בוהו איז צאמגעשטעלט, כלומר בו הוא, צוויי ווערטער. למעשה, בו הוא מיינט למעשה, ס'איז דא יעצט א יש! שטעל דיר פאר ס'האט אלעס כולל געווען אלע נבראים, אונז זעמער אויך געווען אין דעם, די גאנצע וועלט ביז משיח וועט קומען אלע וואסערן אלע הימלען אלעס איז געווען אין דעם, דער גיהנום די גן עדן אין דעם חומר וואס דער אייבערשטער האט באשאפן. און ער זאגט דאס איז די פשט אינעם פסוק ונטה עליו קו תוהו ואבני בוהו עס איז א פסוק אין ישעי' קפיטל לד פסוק י א. און אין דעם איז געלעגן די אלע יסודות פון די ערד, און אז ס'איז געווען ווי דער הייליגער רמבן זאגט הללו את ה' מן הארץ תנינים וכל תהומות, אלעס איז געווען נכלל אין די בריאה וואס דער אייבערשטער האט באשאפן בראשית ברא אלוקים, דאס איז געווען די ערשטע בריאה, דער ערשטער כח וואס איז ממציא אלעס, די צורות מיט די אלעס וואס איז דא אויף די וועלט, די וואסערן, די הימלען, און אלעס, און נאכדעם איז שוין נאר געווען יוצר, דער אייבערשטער האט באשאפן. אלע זאכן וואס איז געווען יש מאין, אזוי לערנט אונז דער הייליגער רמבן אין דעם ערשטן שטיקל פון בראשית. יעצט לכאורה אויב ס'איז געווען ממש פון גארנישט, איז דארף מען דא אביסל מדייק זיין, דא זאגט דער רמבן אז דער אייבערשטער האט עס באשאפן מן האפס הגמור המוחלט יסוד דק מאוד אין בו ממש. ש. יעצט, ס'איז דא אין אנדערע פלעצער, למשל די רמבן האט א דרשה, ס'הייסט דרשה על התורה, זאגט דארט די רמבן אביסל א אנדערע לשון פון דא, דא זאגט ער שניים זענען באשאפן געווארן מאין, די הימל היולי מיט די ערד היולי, דארט זאגט ער נקודה פחותה מגרגר חרדל, ס'איז געווען קלענער ווי א גרגר חרדל, דאס מיינט א זענעף.

יעצט ס'איז מורא'דיג אינטערעסאנט, דא זאגט דער רמבן אז ער האט עס באשאפן פון אזא זאך, מאין? דארטן לייגט דער רמבן צו אז ער האט עס באשאפן פון א זייער א קליינע זאך, עס איז אזוי ווי א גרגר חרדל, אזוי ווי א קערל פון א זענעף, און אפילו פחות מזה. יעצט וואס איז די פשט פארוואס דא זאגט דער רמבן אזוי און דארט זאגט דער רמבן אביסל אנדערש? איז די תירוץ איז זייער פשוט, כ'האב פריער געברענגט די הקדמה פון רמבן, וואס די רמבן זאגט, טריי נישט אויסצופיגערן אין די סודות ווייל דו וועסט אין ערגעץ נישט אנקומען. איך זאג דיר לכתחילה אז דו וועסט נישט אנקומען אין ערגעץ, ווייל צו פארשטיין די מושג פון יש מאין, דאס איז כמעט נישט קיין מציאות, דאס מוז מען האבן איינער וואס זאל עס דיר מסביר זיין איש מפי איש ביז משה רבינו, ווען נישט, וועסט עס נישט פארשטיין איז וועגן דעם ביי די דרשה פון תורת השם תמימה דארטן האט די רמבן געטוישט אביסל ווייל יענץ איז פארן עולם מען זאל פארשטיין דא זאגט ער דיר לכתחילה דו וועסט נישט פארשטיין. יעצט א מאסטערד סיד איז איינע פון די קלענסטע סידס וואס איז דא ס'איז צווישן איינס און צוויי מילימעטער אין דייעמעטער און ס'האט אין זיך א געלן קאלער ווייס אדער שווארץ. יעצט ווען א מענטש וואוינט מיט זיין ווייב און ער באשאפט א בריאה א ניי קינד און דאס איז די זעלבע יש מאין, ס'איז די נענטסטע צו יש מאין וואס אונז קענען מיר זיך פארשטעלן, אין די טיפה זרע ליגט גארנישט בעסיקלי, און אפילו ווען יא זעהסטו עס נישט, און דו ווייסט נישט וואס דו זעהסט, זעהסט ווי א פישעלע שווימט ארום, די פרוי האט די זעלבע זאך, און די צוויי פישעלעך קומען זיך צאם, און פון די בעסטע, און פון די גרעסטע, און פון די שענסטע ווערט באשאפן א פיין געזונט נארמאל קינד, די נענטסטע צו פארשטיין יש מאין קענסטו פארשטיין ווען א מאן וואוינט מיט א פרוי און זיי האבן קינדער. ס'דא דאך אפאר טיפות זרע ס'איז גארנישט און פלוצלינג דאס נעמט זיך צוזאם און שטעל דיר פאר ס'ווערט באשאפן א גוטע געזונטע קינד וועגן דעם קען זיין די רמבן ווי ער זאגט דארט אין די דרשה וואו ס'איז תורת השם תמימה און דארטן וויל ער דיך נישט באהאלטן אלע סודות ווייל דאס רעדט ער דאך צום עולם, איז זאגט ער כחרדל ואפילו פחות מחרדל, אז דער געווענטליכער המון עם זאל קענען האבן א פיקטשער וואס דאס הייסט די בריאת העולם, אז קודם איז נישט געווען גארנישט און נאכדעם איז באשאפן באשאפן אלעס, ווייל דער אמת איז אפילו אין א חרדל און אפילו פחות מחרדל איז דאך אויך א געוואלדיגע התגלות אלוקות. ווייל שטעל דיר פאר האסט א קליינעם דינעם אזא חרדל, א קערנדל, און אין דעם איז געלעגן די גאנצע וועלט, די מלאכים, די שרפים, ס'איז געלעגן אין דעם די הימלען און די ערד און די תהומות, אלעס איז דארט געלעגן, איז זיך אפילו נאר מצייר זיין אז ס'איז כחרדל און אין דעם איז אלעס געלעגן און דער אייבערשטער האט נאר באשאפן קודם דעם כחרדל, און דעם חרדל אליין האט דאך אויך דער אייבערשטער באשאפן און אלעס איז געלעגן דערין, איז עס א געוואלדיגע מושג וואס דאס הייסט די בריאה און יש מאין, וואס דאס הייסט בראשית. ברא וואס דאס הייסט יצירה און אזוי ווייטער. יעצט הערט אויס א מורא'דיגע אינטערעסאנטע זאך. הלכות נידה, סימן קפ ג, שטייט, אישה שראתה שטיפת דם צריכה לישב ז' נקיים, אישה שיצא דם ממקורה בין באונס בין ברצון טמאה והיא שתרגיש ביציאתו, זי דארף מרגיש זיין, איך האב שוין, אונז גיי מיר נאך אי"ה אנקומען צו דעם, א, וואס די דבר תורה איז און ווי אזוי די הלכה איז. ס, און מי שתרגיש בה שנעקר ממקומה ויצא, ווען זי האט געפילט אז ס'האט זיך אויסגעריסן פונעם פלאץ אינעווענדיג און ס'איז ארויסגעגאנגען, טמאה איז זי טמאה אף על פי שלא יצא לחוץ, כאטשיג ס'איז נאר אריינגעגאנגען אין די וועדזשיינע, ס'איז נאכנישט ארויס אינדרויסן, ווערט זי שוין טמא. אפילו לא ראתה אלא טיפת דם כחרדל. אינטערעסאנט דער לשון, אפילו זי האט נאר געזען א טיפת דם כחרדל. זעט אויס חרדל איז פון די קלענסטע סידס, פון די קלענסטע זאמען וואס איז דא, און אויכעט קען זיין אז דא וויל מען מרמז זיין אז דאס איז אויכעט אן ענין פון א בריאה פון כמעט ווי יש מאין, וועגן דעם שטייט אפילו טיפת דם כחרדל יושבת עליו ז' נקיים, עס איז על פי דרש, עס האט נישט מיט די הלכה גארנישט. יעצט ווען א זכר איז משפיע אין א פרוי און ער גייט אריין אין די פרוי און עס קומט ארויס די זרע קומט עס מיט א כח מיט א פרעשור דער פרעשור ווערט געברענגט עס הייסט א רוח דשבק בה בעלה דאס ווערט געברענגט אין זוהר און אין כתבי האר"י יעצט אלע קינדער וואס ס'ווערן געבוירן פון די פרוי יעדער איינער נעמט א חלק פון דעם רוח וואס דער מאן האט אריין געלייגט וואס דורך דעם קען זי האבן קינדער. ס'איז אלץ מורא'דיגע זאכן יש מאין, און ס'טוט זיך מלבש זיין, אין די אלע קינדער אפצוהיטן פון מזיקים איז. וועגן דעם באקומט א זון א בכור דאפלט, ווייל ער איז דער בעיסיקלי וואס ער איז די פלעטפארעם פאר די אלע אנדערע קינדער וואס זענען געקומען, און דאס איז אויכעט די טעם פארוואס מען מוז געבן פארן בכור זיין כבוד און א פי שנים לא יוכל לבכר, ער קען נישט מאכן אנדערש דעם בכור. יעצט דער רוח בלייבט ביי די פרוי אפילו נאכדעם ווען איר מאן שטארבט, טאמער וויל זי חתונה האבן צו א צווייטן מאן, איז ווענדט זיך ווער ס'איז שטערקער, עס קען גאר זיין אז זי זאל הרג'נען דעם מאן, וועגן דעם איז דא אין די הלכות אז טאמער א פרוי הרג'ט אפאר מענער הייסט עס א קטלנית, ווייל זעט אויס איר רוח איז זייער שטארק, וועגן דעם איז דא אזא זאך פון רב שלום שרעבי א תיקון אלמנה, מען זאגט א גאנצן תיקון, מען גייט חתונה האבן אין אן אנדערע שטאט און מען געבט צדקה. ס'איז דא אסאך זאכן וואס דאס האט צו טוהן, פארוואס? ווייל אויב דער צווייטער מאן איז א גרעסערע צדיק, איז דעמאלטס עט דער רוח ווערן ארויסגעשטויסן פונעם צווייטן מאן, און ממילא עט נישט בלייבן דער רוח, און טאמער דער ערשטער איז געווען א גרעסערע צדיק, דעמאלטס עט דער צווייטער שטארבן, און דאס איז דער סוד פון חליצה, ווייל אין די שפייעכץ פון די פרוי גייט ארויס דער רוח, און ער גייט אוועק. יעצט ביי א גט איז אנדערש, ווייל א גט איז אפגעטיילט נישט נאר די פרוי פונעם מאן, נאר ס'איז אפגעטיילט אויכעט די רוח גייט ארויס, וועגן דעם אן אלמנה איז א גרויסע סכנה, נישט קיין גרושה. נאכדעם נעמט דער אייבערשטער די טיפה און ער זאגט צו ס'עט זיין עושר אדער אן ארעמאן, א חכם אדער א טיפש, אדער א שטארקער אדער א שוואכער, אבער צדיק און רשע זאגט נישט דער אייבערשטער ווייל דאס איז אין די בחירה פונעם מענטש. שרייבט די גמרא זאגט הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים. יעצט זעהן מיר צו דער אייבערשטער גוזר לויט זיין רצון און לויט וויפיל דער מענטש האט געטון אין פריעריגע גלגולים און לויט די חכמה און די ידיעה פונעם אייבערשטן אז ער וועט קענען מתקן זיין די זאכן און נישט קענען חלילה מתקן זיין און לויט זיין שורש נשמה אין דעם אויבערשטן דעם אילן העליון ווערט עס אנגערופן און לויט די מלכים אשר מלכו בעולם לפני מלך מלך בישראל די אלע זאכן נעמט דער אייבערשטער אין באטראכט. און אינעם עולם התיקון וואס וועט זיין ווען משיח וועט קומען, און דער אייבערשטער איז תמים פעלו וקל אמונה ואין עול, ער ווייסט און ער איז גוזר אז עס זאל ווערן געבוירן אין וועלכע רגע און מיט וועלכן מזל אלעס וואס דאס פעלט אויס פאר דעם מענטש. יעצט דער אייבערשטער איז סתם אזוי איז ער נישט משנה גארנישט פונעם מזל, נאר אמאל איינער מיט גרויס תפילה צו א צדיק אזוי ווי דער אייבערשטער זאגט פאר אברהם אבינו, גיי ארויס צא מאצטגנינות שלך, גיי ארויס פון דיין מזל, ווייל איך וויל יעצט דיר געבן א נייעם מזל און אן אנדערן מזל, אנדערש ווי ס'איז געווען ווען דיינע עלטערן האבן דיך געהאט. יעצט דורך תפילות און דורך תשובה קען מען אויכעט משנה זיין די מזל, דורך מצוות און מעשים טובים. ראש השנה, יום כיפור און אזוי ווייטער. וועגן דעם דארף א מענטש זיך מקדש זיין בשעת תשמיש, און ער זאל נישט אינזין האבן נאר להנאת הגוף, אזוי ווי בהמות און חיות, נאר לשם מצוות פריה ורביה, אבער ער דארף דעמאלטס האבן דעם גרעסטן סארס פון תענוג, נאר וויאזוי מען מעג און ווען מען מעג. ווייל דאס איז די גרעסטע מצוה און דאס איז די הייליגסטע מצוה און דאס ברענגט קינדער אויף די וועלט, ווייל כי לא לתוהו בראה לשבת יצרה. יעצט די שכינה וועט נישט רוען אויף אזאלעכע מיני בעילות אסירות אדער אויף אזאלעכע פארגרעבטע מיני בעילות, וועגן דעם דארף זיך א מענטש מקדש זיין בשעת תשמיש. יעצט וואס דאס הייסט קדושה בשעת תשמיש מיינט נישט אז מען זאל, ס'איז דא אזאלעכע וואס זיי רעדן זיך איין מען דארף אפברענען דעם אבר מען זאל נישט פילן קיין הנאה צו אנדערע זאכן, דאס איז אלעס ראנג. יעצט אסאך מענטשן האבן מיך אפגעקאלט נאך דעם שיעור פון די לעצטע מאל צו די פרוי מעג אנרירן דא צו דארט צו די אלע זאכן, איך וויל ענק עפעס זאגן, הלכות קדושה קען מען אויף קיין טעלעפאן נישט רעדן, ווייל דו רעדסט דא מיט טויזענטער מיני מענטשן, וואס איז מותר לכתחילה פאר איינעם איז אסור אזוי ווי די עבודה זרה פאר א צווייטן, דו רעדסט דאך דא פון אסאך מיני מענטשן. למעשה, אז איינער קאלט מיך אפ פרייוועט, זאג איך אים כ'קען דיר נישט ענטפערן, כ'מוז דיך קענען, כ'מוז דיין ווייב קענען, כ'מוז וויסן צו דו קומסט אן ביים דאווענען צו ברוך שאמר, צו דו קומסט אינגאנצן נישט צום דאווענען, צו דו לייגסט נישט תפילין מחודש לחודש, אויך מ'מוז דאך וויסן מיט וועם מ'רעדט, מ'מוז וויסן ווי ער דרייט זיך א גאנצן טאג מיט א האלבע נאכט. עניני קדושה קען מען אויף קיין טעלעפאן נישט רעדן, דאס מוז מען האבן א מענטש וואס ער קען דיך מיט דיין ווייב. מען מוז ביידע פארשטיין, און געווענטליך דארף מען גיין צו א געהעריגן סייקאלעדזשיסט, א בן תורה אדער א סייקייעטריסט, יעצט מען מוז גיין ביידע אינאיינעם ווייל אז מען גייט עקסטער איז עס א חורבן, למעשה איז ארויסגעקומען יעצט נאך א מעשה וואס איינער פון די גרעסטע מטפלים אין שלום בית הייסט יהודה זילבער פון ארץ ישראל און ער האט אפגעהארגעט אשת איש איינס נאכן אנדערע, די רבנים זענען שוין ארויס קעגן אים. און מ'האט אים אויכעט אריינגעלייגט אין תפיסה שוין, און די אלע זאכן דארף מען וויסן וויאזוי מ'באהענדלט עס, און דער וואס ס'געט איר די הדרכה מוז זיין א בן תורה אויכעט, און ער מוז אוודאי זיין א בר דעת, ווייל טאמער ער איז נישט קיין בר דעת איז גארנישט פון די גאנצע זאך, ער מוז וויסן וואס דאס איז א ענין פון נידות און פון הרחקות און פון אלע אנדערע זאכן. סאו אויפן טעלעפאן נישט מען קען זאגן אין עניני קדושה און נישט דו קענסט די מענטש קענסט נישט מיטן רעדן אפילו אויפן טעלעפאן און געוואר ווערן ביי וואס ער האלט דו מוזט רעדן מיט אים און אויך מוזט רעדן מיט זיין ווייב ווייל די כלל איז אז ווען די פרוי וויל טוישט זיך אלעס מען רעדט נישט ווען זי נישט ריין מען רעדט ווען זי איז ריין די גמרא זאגט אז וויבאלד לאה האט געוואלט האט זי ממשיך געווען א זון ווי יששכר. יעצט איז דא וואס זיי האבן אנגעקאלט און זיי האבן געפרעגט אז דאס וואס שטייט אישה מזרעת תחילה יולדת זכר איש מזריע תחילה יולדת נקבה האט ער מיר געזאגט ער פלאגט זיך מורא'דיג אז זי זאל קודם מזריע זיין און ער זאגט ער איז משלא בעתו און ער פייניגט זי און ער פייניגט זי האב איך אים מסביר געווען אז דאס איז עקזעקטלי פון וואס מען רעדט.

איז זאגן פאר מענטשן עניני קדושה ווייל דו ווייסט נישט ווי סענסיטיוו זיין אבר איז, ס'איז דא א מענטש וואס מ'געט אים נאר א ריר אן קומט ער שוין, דאס איז זרע לבטלה, און ס'איז דא א מענטש וואס ער קען עס פארנעמען, ער קען פארנעמען אסאך ביז ער קומט, סאו עניני קדושה קען מען קיינמאל נישט לערנען ביז מ'קען נישט די מהות פונעם מענטש, און נאכדעם דארף מען וויסן ווי ערליך ער איז, קען זיין ער האלט ביי זייער מיעסע זאכן. סא די אלע זאכן דארף מען וויסן און מען דארף קענען יענעם פריוואט אים מיט זיין פרוי זיך דורך רעדן, פארשטייט זיך נישט עקסטער נאר אינאיינעם, און דעמאלט קען מען זיך אויפפירן וויאזוי מען דארף און לויט זיין מזג און לויט זיין יצר הרע, ווייל דער אמת איז אין שלחן ערוך סיי אין סימן ר"מ און סיי אין סימן כ"ה, ר"מ איז אין אורח חיים סימן כ"ה איז אין אבן העזר שטייט די גאנצע צייט א מענטש זאל וואטשן מיט די אלע תאוות היתר ווייל מן ההיתר יסיתנו אל האיסור. אז א מענטש הייבט אן צו גיין ווייטער און ווייטער און ווייטער און ווייטער פאלט ער דורך, ער דארף וויסן וואס מען מעג און וואס מען דארף, וואס וואט הי נידס ענד וואט איז אלאוד, יעצט די זעלבע איז ביי די פרוי, די פרוי מעג מען נאכגעבן געוויסע זאכן ווייל דאס איז א חלק פון די מצוה פון פריה ורביה, אבער ס'האט גדרים ס'האט גבולים, יעצט ס'דא פון דעברעצינער רב שאלות ותשובות באר משה, ס'איז אין דריטן חלק, ברענגט ער דארטן אז עפעס א פרוי האט געוואלט אז דער אינגערמאן זאל זיך שפילן דארטן מיט די קליטאריס, און דער אינגערמאן האט נישט געוואלט, ענדליך איז מען אנגעקומען צום דעברעצינער רב, און דעברעצינער רב דרייט זיך און וואקלט זיך צו מען מעג צו מען טאר נישט, ער ברענגט צו אלע שיטות דארטן, נאכדעם ער ענדיגט שוין זאגט ער, נאכדעם ווען מען האט איבערגעקוקט די תשובה האט עס עפעס א רב פון ארץ ישראל געזען, וואס ער איז א מומחה אין די ענינים פון שלום בית, זאגט ער פארן דעברעצינער רב אסאך מער ווי דאס איז מען היינט מתיר. דאס אלעס איז מותר לכתחילה. דארף מען די אלע זאכן וויסן, ווען ס'איז מותר, וואס ס'איז מותר, וויאזוי ס'איז מותר, און צו זען אז מ'זאל נישט פאלן נאך און נאך און נאך, ווייל מן ההיתר יעשנו איסור, פון די אלע תאוות היתר ווערט איין גרויסע שטיק איסור, ביז דער אייבערשטער העלפט מ'קריכט ארויס פון די אלע תאוות און מ'ברויך עס נישט מער, מיין מ'ברויך עס, אבער מ'ברויך עס שוין נישט ווי מ'זאגט. צו גיין עקספלארן נייע וועגן וויאזוי עס צו טון, און נאכדעם העלפט דער אייבערשטער אז מען שטעלט אויף א שיינעם אידישן דור מיט וואוילע קינדער, ווייסט מען מען האט עפעס אויפגעטון אויף דער וועלט. יעצט שפעטער ווען כ'ענדיג הלכות נידה, וועל איך לערנען אביסל עניני צניעות, כ'האב דיר געזאגט מען קען נישט לערנען סתם אזוי עניני צניעות ווייל ס'איז זייער שווער, מען דארף וויסן צו וועם מען רעדט, אבער ס'איז דא זאכן וואס מען קען רעדן, און ס'איז דא בריוון וואס די מחנכים האבן. איך האב עס אויכעט ברוך השם. זאכן ווי מען זאגט וויאזוי מען מעג זיך פירן טאמער איינער פילט אז ס'איז אים נישט גענוג. אבער דאס איז נישט אויף יעצט, קודם וויל איך לערנען הלכות נידה, און אויכעט מען קען דאס נישט פארלערנען ברבים פאר יעדן, נאר מען מוז עס אנרירן ווי מען זאגט אויפן שפיץ גאפל, און נאכדעם וועט יעדער וויסן, מען דארף גיין פרעגן, מען טאר זיך אליין נישט פסק'ענען. און בכלל מען דארף פארשטיין, בשעת ווען דו וואוינסט מיט דיין פרוי און דו מאכסט א קינד, ביסטו דוגמא של מעלה עליונה, ביסטו אזוי ווי כביכול דער אייבערשטער, ער באשאפט. אוואדי דו ביסט שוין יש מיש און דער אייבערשטער איז געווען יש מאין, אבער וויפיל עפערט דו גייסט אריינלייגן און וויפיל קדושה וטהרה דו גייסט אריינלייגן לויט אזוי איז מען געלונגען די קינדער, דו דארפסט עס זיכער זען פאר די ביסל תאווה און תענוגים אז ווען מען זאגט זאלסט דיך פירן ווי עס דארף צו זיין בקדושה וטהרה, יעצט ווערט געברענגט פון אר"י הקדוש אפילו ווען די פרוי איז שוואנגער טאמער מען מאכט בעילות, וואס איז נישט איידל איז מען פוגם די קינד, און ממילא דארף מען זייער וואטשן וואס מען טוט, פאר די קליינע תאוות און תענוגים פון אפאר מינוט, איט ריעלי דאזענט פעי טו מעס אפ יור האול עקזיסטענס. אבער נאכאמאל, מען קען נישט צונעמען פון די פרוי וואס ס'קומט איר, און אמאל איז א פרוי געגאנגען נאך אהיים וויינען, איך האב געהאט א קעיס ווי א פרוי, זי האט אזוי געוויינט ווייל זי האט געלעבט אין אזא חסידישן הויף וואס דארטן טיילט מען איין וויאזוי מען זאל וואוינען און ווען מען זאל וואוינען. איז האט זי מיך געבעטן איך זאל ווי מען זאגט איר ארויסהעלפן, האב איך גערעדט צו איר מאן, האט מען מיר געזאגט אז דער אינגערמאן איז מספר אונא, ער איז נאמבער וואן אין דעם כולל פון דעם חסידישן הויף, וועט ער נישט העלפן גארנישט. שוין, איך האב אים דעמאלטס געזאגט זאלסט געדענקען, ווען א פרוי וויינט, וויבאלד אירע טרערן זענען זייער נאנט, א פרוי וויינט שנעלער ווי א מאן, נעמט זיך דער אייבערשטער אן, ענד געס וואט, ס'האט נישט געדויערט א האלב יאר און דער מענטש איז געשטארבן פון קענסער, אנבעליוועבל! און ווען איינער וויל מברר זיין צו איך זאג אמת צו נישט, איך קען געבן דעם נאמען אויך, איך האב נישט קיין מורא. נאר אויפן האטליין פעלט עס נישט אויס. און זי האט חתונה געהאט, און זי האט ברוך השם אלעס וואס מען ברויכט. אן אנדער ווייבל האט זיך גענומען דאס לעבן. זי שרייבט ווייל מען האט איר נישט געגעבן וואס זי האט געברויכט. יעצט איך האב זייער אסאך מענטשן וואס זיי פרעגן מיך זאכן. איך האב געהאט אפילו איינעם וואס ער איז אויך נאנט צו דעם חסידישן הויף. האב איך אים געזאגט אז דער וואס האט עס איינגעפירט איז געווען אן איש קדוש וטהור ונורא, און ס'געווען אמאל פיר ראשי ישיבות וואס האבן זיך מיט אים ארום געקריגט און ער האט זיך נישט געלאזט, און למעשה פארציילט מען אז אלע פיר האבן מקצר ימים געווען, ער האט געהאט א מורא'דיגע קפידא אויף זיי, וועגן דעם זאג איך פאר יעדן איינעם, איך וויל נישט איבערמאכן אלטע תקנות, איך לייג נאר צו, בין איך געווען מיט א מענטש. סעד, זי האט אויך געליטן פון דעם, זיין פרוי, אבער כ'קען אים מסביר זיין אזוי, ווען מ'וועט איר זאגן אז יעצט זאלסטו וואוינען מיט די פרוי זאלסטו עס זיכער טון, נאר ווען מ'וועט איר נישט זאגן זאלסטו עס אויך טון, וויבאלד זי איז ריין זאלסטו עס טון ווען דו דארפסט און ווען דיין ווייב דארף, ווייל דאס איז היינט א שביל היחיד, דאס קענען נאר פינף פראצענט פון אפגעהיטענע אינגעלייט קענען דאס דורכגיין, און די זעלבע זאג איך וועגן דעם משבת לשבת. געהאט די תולדות אהרן מיט די אנדערע, מיר וואוינען מיט א ליילעך מיט א לאך, נאכדעם כאפט מען אז זענען מזנה, מען האט געטראפן אין בית שמש ווי צוויי חשובע תולדות אהרן אינגעלייט האבן געוואוינט מיט צוויי גערע מיידלעך, וואס זעט אויס אינדערהיים האט די מאמע אויך געוויינט און געברעטשעט, האבן זיי געזען אז ס'וועט נישט זיין קיין אויסוועג האבן זיי שוין אנגעהויבן צו זינדיגן, ניין ניין ניין דאס מוז זיך אויפהערן, מען קען נישט לערנען הלכות צניעות אויפן טעלעפאן, און טאמער לערנט מען יא הלכות צניעות אויפן טעלעפאן איז דארף מען וויסן אז ס'איז אן עוולה גדולה. מ'דארף זיין אין טאטש סיי מיטן מאן און סיי מיט די פרוי, און פרעפרעבלי אין די זעלבע צייט, און טאמער דער סייקאלעדזשיסט אדער דער סייקייטריסט איז א פרוי מוז מען זיין זיכער ס'זאל נישט ארויסקומען קיין איסור ייחוד מיטן מאן, טאמער ס'איז א מאן דארף מען זען ס'זאל נישט ארויסקומען קיין איסור ייחוד מיט די פרוי, און די עיקר וואס מען דארף זען איז אז מען זאל נישט איבערציען די שטריקל, ווייל היינט איז קוקט מען נישט אן אזוי ערנסט אז מען גייט זינדיגן אפילו מיט אן אשת איש. דערווייל האמיר אונז צענליגע רבנים וואס האבן געזינדיגט מיט אשת איש, מיט שוועגערנס, מיט אייגענע טעכטער, דאס קומט אלס ווייל מען איז ריסטריקטעד, מען מאכט ריסטריקשענס וואס די תורה פארלאנגט עס נישט. ס'איז גוט פאר פינף פראצענט צדיקים, אבער נישט פארן עולם. ס'איז געווען א מענטש, ס'איז געווען דער ראש פון די סנהדרין געהייסן שמעי בן גרא, און וואס האט ער געטון? ער האט געשאלטן דוד המלך. ווען דוד המלך איז געווארן אלט, ער האט געוואלט איבערגעבן פאר שלמה המלך, האט ער געזאגט זעסט דעם שמעי בן גרא, אים זאלסטו שטעלן אויפן פלאץ. צו גיין שלמה המלך האט אים געזאגט פאר שמעי בן גרא, איך וויל דו זאלסט דיך באזעצן אין ירושלים, און דעם טאג וואס דו גייסט ארויס פון ירושלים זאלסטו וויסן וועל איך דיך הרג'ענען. למעשה ס'האט געדויערט א שטיקל צייט, און ער איז נאכגעלאפן צוויי קנעכט, און שלמה המלך האט אים גערופן, פארוואס האסטו עס געטון? בקיצור ער האט אים געהארגעט. לכאורה איז דאך נישט צו פארשטיין, וואס האט שלמה המלך געוואלט אים צו זאגן אז ער זאל נישט ארויסגיין פון ירושלים? ירושלים איז דאך א יפה נוף משוש כל הארץ. ער וועט זיכער נישט ארויס גיין, וואס איז די גרויסע פראבלעם? שמעי בן גרא, ראש סנהדרין, די תירוץ איז יעדע זאך וואס ס'קומט מיט א רעסטריקשען איז גראדע א כנגד, ווען שלמה המלך זאגט אים נישט זאלסט נישט ארויס גיין פון ירושלים וואלט ער קיינמאל נישט ארויס געגאנגען, אזוי ווי ס'איז געקומען מיט א ציווי מ'טאר נישט, הייבט זיך אן א מעשה, דער אייבערשטער זאגט פאר אדם הראשון מכל. עץ הגן תאכל, אבער פון דעם בוים זאלסטו נישט עסן. האט ער דווקא דעם בוים געוואלט אויסטרייען, האסט דאך אזויפיל ביימער פון ווי צו עסן, ניין דאס וויל איך אויסטרייען. און די זעלבע דא אויכעט, מען קומט, מען זאגט, א קאמענדאנט זאגט יא וואוינען, נישט וואוינען, האט נישט מיט די תורה גארנישט קיין שייכות. ס'האט צו טון מיט א איד וואס ער איז געווען קדוש וטהור און ער האט דאס איינגעפירט. אין לאו כל מוח סובל עס דא אין שלחן ערוך און מ'איז מתיר אסאך זאכן למשל ראש השנה טאמער ס'געפאלט זיך ליל טבילה טאר מען עס נישט פארפאסן זאגט די משנה ברורה ווען איינער פילט אז דער יצר הרע איז זיך מתגבר אויף אים זאל ער וואוינען מיטן ווייב ראש השנה אויך כאטשיג ס'איז א יום הדין די אלע זאכן דארף מען נעמען אין קאנסידערעישאן ווייל איך האלט אז דער רבי וואס איז געווען קדוש וטהור האט נישט געכאפט אדער קען זיין די דור איז נאך נישט געווען דעמאלטס אזוי אראפגעפארן ווי היינט אבער עס איז יא געווען ס'איז געווען א מורא'דיגער גרויסער מענטש ביי זיי אין הויף איז ער געווען א זינגער און ער האט געוואוינט מיט יעדע פרוי, איינער האט זיך אפילו גענומען דאס לעבן וועגן דעם, א יונגערמאן האט געהערט מ'האט מפתה געווען זיין פרוי, און דער זעלבער גרויסער צדיק האט עס שטיל געמאכט, ווען נישט וואלט ער געווען א גרוש, און מיר האבן פארציילט אסאך מענטשן אז אפילו ווען ס'קומען מענטשן זיך געזעגענען מוצאי שבת האט ער געגעבן א לייג אריין אין יענעמ'ס ביזעם טאש די האנט, דער גרויסער צדיק, און האט ארויסגענומען א מאווי טיקעט, סאו האט ער דאך יא געוואוסט. אבער אפילו ווען ער האט געוויסט, דאס איז אלץ געזאגט געווארן בימיו, בימינו, מען דארף דאס מבטל זיין, נו מען קען דאך נישט מבטל זיין אן אלטע תקנה, וועגן דעם זאג איך יעדן איינעם, געהערסט צו דעי חסידות? איך געב דיר אן עצה, ווען דו דארפסט און ווען דו ווילסט, כ'מיין תאוות העסטו נישט יעדע נאכט און נישט פון אמאל א נאכט, און ווען דיין פרוי וויל זאלסטו עס טון. ווען דער קאמענדאנט העט דיך אפקאלן זאלסטו עס היינט טוהן, איז א מצוה נאכאמאל צו טוהן. און אזוי האב איך אמאל מציל געווען א פרוי פון קיבלו עיגון. דא וואו איך וואוין נישט ווייט האט געוואוינט א פרוי וואס איז געקומען פון ארץ ישראל, און זי האט דא חתונה געהאט, און איר טאטע האט מיט איר געלערנט הלכות קדושה, און ער האט געזאגט משבת לשבת, און זי האט אנגעהויבן צו וויינען צו מיר ס'איז איר נישט גענוג, און זי עט אפילו נישט שוואנגער ווערן, און דער מאן ברויך עס און זי ברויך עס, און זי רופט מיך ארויף און זי רעדט זיך אויס דאס הארץ, זאג איך איר איך זעה דו פארשטייסט נישט, וואס דיין טאטע האט געמיינט איז אז. דו קענסט וואוינען יעדע נאכט מיט דיין מאן, אבער ווען ס'קומט משבת לשבת איז עס אן עקסטערע מצוה, כאילו דו האסט נישט געוואוינט א גאנצע וואך, אוודאי ווען זי איז ריין. ווען זי האט דאס געהערט האט זי אנגעהויבן אזוי צו וויינען, זי האט געזאגט, איר מיינט ערנסט? ווייל איר טאטע האט שוין נישט געלעבט, זאג איך וואס הייסט איך גיי דיר זאגן א ליגנט? איך זאג דיר וואס שטייט אין שולחן ערוך, אויב די פרוי וויל און דער מאן וויל דארף מען עס טון, ווייל דיין טאטע האט געזאגט שבת זאל זיין אן עקסטערע מצוה, און שפעטער האט ער חתונה געמאכט אלע קינדער. דעמאלטס ווען ער האט זיך אנגעהויבן אויסצורעדן די הארץ האט ער מיר געזאגט אפן און קלאר איך גיי ארום זינדיגן, זאג איך אים איך זינדיג אויכעט, יעדער זינדיגט, אויף דעם האט מען געמאכט ראש השנה יום כיפור, זאגט ער ניין זאלסט וויסן איך גיי ארום מיט גוי'טעס, זאג איך אה דעמאלטס דארף מען שוין זען וואס ביי וואס דו האלטסט און פארוואס דו האלטסט אזוי, און אזוי האב איך אים געראטעוועט, ווען ער האט חתונה געמאכט דאס יונגסטע קינד איז ער מיר געקומען באדאנקען ווען נישט דו ווייס איך נישט צי איך וואלט ווען געווען נאך מיט מיין ווייב, קען זיין איך וואלט געהאט סעקשועל טרענסמיטעד דיזיזעס. סא למעשה מען קען זיך נישט שלאגן מיטן יצר הרע, מען מוז מיטארבעטן מיטן אין מדרש שטייט וירא אלקים כי טוב זה היצר טוב מאוד זה היצר הרע, ווען נישט ער וואלט מען נישט חתונה געהאט נישט געבויט קיין הייזער און גארנישט געטון, סא דאס איז זייער וויכטיג עז א דזשענערל רול וועגן ענייני קדושה, אבער ווי מען מעג וויאזוי מען מעג און. זי מעג אנכאפן אים, ער מעג אנכאפן איר, נאך תשמיש, ווייל נאך תשמיש האט מען שוין נישט מורא ס'וועט קומען צו זרע לבטלה, די אלע זאכן האט צו טון מיטן מענטש, ס'דא מענטשן וואס זיי קענען קומען צוויי מאל א נאכט און דריי מאל א נאכט אויך, ס'איז אלע זאכן וואס דאס קען מען נישט אויפן טעלעפאן רעדן. און ס'האט אויך צו טון מיט ווי שטארק דער מאסל איז וואס ס'האלט צוריק די זרע, און ס'דא מאל ווען א מענטש איז יונג האט ער א שטארקע מאסל און ער קען האבן א קישוי אבר און ס'זאל נאך גארנישט ארויסקומען א לענגערע צייט, פֿינף מינוט, צען מינוט צו וואס? און די זעלבע מענטשן וואס ווערן עלטער איז די מאסל שוואכער. און בכלל די וואוינען מיט די פרוי ווען מען ווערט עלטער איז אסאך מאל ווערט מען א קישוי אבר אסאך פאר מען קען אריינגיין און מען פארלירט די זרע. און לאידך גיסא ס'שטייט פון אר"י הקדוש אז טאמער ס'קומען נאך ארויס טיפות נאכדעם ווען מ'האט געוואוינט מיט די פרוי וואס טאמער ס'קומט נישט ארויס ממש כחץ זייער שטארק, קען עס נאכדעם נאך ארויסקומען? זאגט דער אר"י הקדוש דאס איז פונקט אזא איסור פון זרע לבטלה, יעצט וואס זאל טוען אן עלטערע מענטש וואס ס'שטארבט אים אפ דער אבר און דערווייל איז נאכנישט ארויסגעקומען אלעס? כ'האב געטראכט אזוי א געדאנק, ר' נחמן פון ברסלב האט געארבעט אויף די עניינים און דער אר"י הקדוש איז אויכעט געווען פיל ארבעטנדיג אויף די עניינים פון זרע לבטלה, ס'קען זיין וועגן דעם זענען זיי ביידע אוועק ביי די אַכט און דרײַסיק, ווייל שפעטער ווערט דער גיד שוואך ביי יעדן, ס'איז א מציאות. קענסט גארנישט טון צו דעם. יעצט ס'איז דא א חתן וואס ער פרעגט אים ר' יואל, סאטמאר רב, אז ער האט פראבירט צו וואוינען מיט די פרוי און ס'איז געווען ס'איז נישט אריין געהעריג, ער איז געווען א חתן, זי האט געהאט בתולים, און ער איז צוגעקומען צו זרע לבטלה, זאגט ער דארפסט דיך גארנישט זארגן ס'איז מצותה בכך, אזוי איז די מצוה. אין סאטמאר די מדריכים האבן ספעשל בריוון. פון גרויסע ליטווישע גדולים וואס האבן אונז גע'פסק'נט זאכן, איינס איז דא א בריוו פונעם סטייפלער, איך מיין עס איז נישט מפורסם נאך דער בריוו, ווייל מען האלט עס זאל נישט זיין מפורסם, די מעשה איז געווען אזוי, א מאן האט געהאט קענסער, ס'איז געווען פופציג יאר צוריק, דעמאלטס האט מען נישט געוואוסט צו מען קען עס איבערגעבן פאר די פרוי טאמער מען וואוינט מיט איר, מען לייגט אריין זרע ביי איר, ס'איז נישט געווען מבורר ביי די דאקטוירים, בקיצור איז און זי באקלאגט זיך. זי ווייסט נישט וואס צו טון, דא דארף זי עס האבן, דא האט זי מורא פארן טויט. האט דער סטייפלער גאון געזאגט אז חיבוק ונישוק מעג מען מאכן, דו זארגסט זיך נאר, די דאקטוירים זארגן זיך נאר וועגן די זרע, אבער חיבוק ונישוק מעג מען מאכן. זאגט ער, אויב אזוי זאלסטו מאכן חיבוק ונישוק. איי דו האסט מורא דו וועסט צוקומען צו זרע לבטלה, זאגט ער, דו האסט נישט קיין אנדערע ברירה, און דו קענסט נישט וועגן דעם מונע זיין דיין פרוי פון עונה. א בריוו וואס איז געשריבן, איך האב עס, איך בין פון די מדריכים וואס איך בין דער מוסמך און איך האב עה אויף דעם צעטלעך. כ'האב געהאט אמאל א ישיבה וואס איך האב געלערנט נאר מיט חתנים און מיט יונגעלייט, שפעטער איך בין געווארן זייער העווי אינוואלווד אין די מקווה'ס האב איך עס געמוזט אויפגעבן, איז במילא איז דא זאכן וואס דאס איז מצוותו בכך, ס'איז דא אסאך מענטשן וואס זיי קענען זיך נישט צוריקהאלטן, יעצט ווען זיי זענען געווען יונג האבן זיי געקענט. ממילא האט זיך די פרוי געקענט אביסל ארום שפילן און אין די זעלבע צייט זיי האבן זיך געקענט אביסל שפילן מיט די פרוי, אבער ווען זיי ווערן עלטער און ס'ארבעט שוין נישט און מ'קומט צו צו זרע לבטלה איז הגם ס'מצוותו בכך אבער די מצוה איז נאר וואס די מצות עונה איז אז דו זאלסט דאך זיצן און שפילן מיט דיין ווייב און דיין ווייב שפילן מיט דיר דאס איז א ווערי סיריעס סיטשועישן דאס קען מען נישט מתיר זיין שלמה המלך זאגט דבש מצאת האסט געטראפן האניג אכול דייך עס וויפיל דו ברויכסט.

אבער צו גיין נאכדעם טוהן, טאפן זיך און כאפן זיך, די אלע זאכן דארף מען האבן אן ערנסטן שיקול הדעת צו ס'גייט נישט צוקומען צו זרע לבטלה, און אזוי ווי ס'שטייט אין שלחן ערוך ומן ההיתר יסיתנו אל האיסור, פון היתר וועט ווערן איסור, דאס איז דער ענין פון קדושה, ס'זאל נישט ווערן פון היתר איסור. איז דאס א זאך וואס מען קען זאגן אפילו ברבים, דאס האט נישט צו טון מיט זיין פרייוועט עניני קדושה, אבער אז מען דארף אריינגיין וואס מען מעג און וואס מען טאר נישט און אז ער וויל אזוי און די פרוי וויל אזוי און די אלע זאכן, דאס מוז מען קענען די מהות פונעם מענטש קלאר, מען מוז קענען אים מיט איר, און דעמאלטס קען מען מחליט זיין, ווייל ווען נישט זעט מען אויס אזוי ווי די אלע וואס האבן געברענגט א חורבן אין די גאנצע וועלט זענען געווען שלום בית מאכערס. זיי האבן געהארגעט די גאנצע שלום בית פון מענטשן און צובראכן שטובער. און יעצט אז מען ווייסט שוין אביסל וואס דא גייט פאר, קען מען צוגיין מער צו הלכות נדה מיט א קלארקייט. יעצט, ס'איז דא אין מדרש רבה פרשת מצורע אין פרק י"ט אות ג שטייט אזוי, כתוב אחד אומר אין איין פסוק שטייט שחורות איז שווארץ כעורב אזוי ווי א ראפפויגל. זאגט ר' שמואל בר' יצחק פתר קריא בפרשותיה של תורה.

תדע לך, זאלסט וויסן, שהוא כן אז ס'איז אזוי שהרי פרשת זב וזבה לא נאמרו כאחת, ס'איז נישט געזאגט געווארן מיט איין מאל, אלא זה בפני עצמו וזה בפני עצמו, זאגט דארטן דער עץ יוסף, כ'גיי אייך נאכזאגן דעם לשון, רוצה לומר דניחא ליה לקדוש ברוך הוא שיהיו נאמרות ברבים, דער אייבערשטער וויל מען זאל עס זאגן ברבים כדי ללמוד דיניהם מען זאל לערנען זייערע דינים שיזהרו בהם מען זאל אפגעהיט ווערן מיט זיי, ואדרבה, אלו צריכים להתפרש יותר מדינים אחרים, דאס דארף מען נאך מער מפרש זיין ווי אנדערע דינים, פארוואס? שמפני שאין מקריהם נמצאים תדיר, וויבאלד די אלע זאכן וואס פאסירן געשעט דאך נישט יעדעס מאל די זעלבע, לא בקיאי בהו אינשי כלל קענען זיך נישט אויס די מענטשן מיט דעם. יעצט וויל איך פארציילן א מורא'דיגע מעשה וואס ס'ווערט געברענגט אין תורת היחוד עמוד צדיק, ס'ווערט אויך געברענגט אין לב אליהו עמוד רפ"ד. אז ס'האט פארציילט דער הייליגער אלעסקער רב, ער איז געווען דער שטאט'ס רב פון ליסע, אז ס'איז פארשריבן דארטן אין די פנקס הקהילה אז ס'איז געווען רבי יעקב זכר צדיק לברכה דער נתיבות, ער איז געווען דער רב אין ליסע. איינמאל איז געשען א מעשה מיט די טאכטער פון דעם נתיבות, זי איז געווען א יתומה, די מאמע איז געווען אן אלמנה און זי האט געדארפט חתונה האבן, האבן זיי געדארפט פארן קויפן קליידער און צרכי חופה זענען זיי געפארן מיט א גוי אין עפעס א שטאט קויפן קליידער און צרכי חופה בקיצור דער גוי האט געוויסט אז דא פארט א יונג ווייב מיידל מיט א פרוי איז ער געגאנגען און ער האט גערופן זיינע חברים זאלסט וויסן מען פארט דא איינקויפן פאר א כלה זאלטס אפשטעלן מיין וואגן זאלטס באגנב'ענען דאס געלט בקיצור מען האט זיי צוגעבינדן מען האט אפגעשטעלט דעם וואגן מען האט זיי צוגעבינדן מיט שטריק. און מ'האט אנגעצינדן אן אויוון מ'זאל זיי אריינווארפן און צו פארברענען ס'זאל נישט בלייבן קיין זכר. בקיצור, און זיי האבן אראפגעלייגט דאס געלט, זיי האבן אנגעהויבן צו ציילן וויפיל ס'איז דא, זיי האבן זיך ארומגעשלאגן צווישן זיך, און פלוצלינג עפנט זיך די טיר און ס'קומט אריין א הויכבאערטער מענטש פון מיליטער, א דזשערמאן. קומט אריין אין הויז זענען זיי אלע אנטלאפן די רוצחים, און דער הויך געערטער קצין האט געזען וואס דא גייט פאר און זיי האבן זיך גענומען וויינען, איז ער געגאנגען האט זיי צוריק געגעבן דאס געלט און ער האט זיי באגלייט ביז צו זייער אכסניא אין די שטאט. ביינאכט איז געקומען דער נתיבות אין חלום צו זיין טאכטער און ער האט געזאגט אזוי, די איך וויל דו זאלסט וויסן. ווען דו ביסט געגאנגען פארן מיט איסור יחוד, האב איך געזען אין הימל וואסער א צרה ס'גייט זיין אויף דיר מיט דיין טאכטער. בין איך ארויף צו די העכסטע היכלות פון הימל, איך האב געבעטן רחמים אויף ענק און ס'האט גארנישט געהאלפן. פארוואס? ווייל עטס זענטס געפארן מיט איסור יחוד מיט א גוי. בין איך ארויף געגאנגען אויף נאך א העכער פלאץ, און כ'האב געבעטן אז די זכות פון מיין תורה וואס כ'האב מרביץ געווען פאר אידן אין מיין ספר נתיבות המשפט זאל מען ענק ראטעווען. האט מען מיר נאכגעגעבן א בקשה, און מ'האט ענק מציל געווען. בעט איך דיך פון היינט אן זאלט עטס זיין מורא'דיג אפגעהיטן אין איסור ייחוד, און ס'זאל חלילה נישט געשען אזא זאך. דאס אלעס האט פארציילט די טאכטער פאר די אנשי קהילה אין די שטאט, אזוי איז פארשריבן אינעם פנקס לזכר עולם. רבותי, איסור ייחוד איז אן איסור פאר זיך, ס'האט גארנישט צוטון מיט. זינדיגן, דער ווילנער גאון איז געווען אן אלטער איד, עפעס א פרוי איז געקומען פרעגן א שאלה, איז ער ארויסגעלאפן פון הויז. פארוואס? ווייל ייחוד, האבן אים די תלמידים געפרעגט, רבי האסט מורא געהאט צו זינדיגן מיט די אלטע פרוי? זאגט איך האב נישט מורא געהאט צו זינדיגן מיט די אלטע פרוי, איך האב מורא געהאט פארן תורה איסור ייחוד. די זעלבע דערציילט מען אויפן ביליג ריי רב אויכעט, ער האט געהאט א שווערן אפערעישן, און די חברה האבן אים געוואלט מזיק זיין, זיי האבן אריינגעשיקט א נורס, א שוועסטער, אן אחות, זאל אים צוהעלפן, און זיי האבן פארשלאסן די טיר ער זאל נישט קענען ארויסגיין, ס'זאל זיין איסור ייחוד, און ער האט געזען ער איז דא אין אן איסור ייחוד אין א צימער אליינס, איז ער ארויסגעשפרינגען פון די פענסטער, און פון נאכדעם האט ער זיך שוין קיינמאל נישט רעקופערעיטעד, און ער איז נעבעך אוועק. איסור ייחוד איז פון די הארבסטע זאכן וואס איז דא. שוין, דאס איז געווען שיעור נאמבער צען, עשירי קודש לשם, דער אייבישטער וויל אז מען זאל רעדן פון דעם ברבים, און דער אייבישטער וויל אז מען זאל וויסן וואס מען מעג און וואס מען טאר נישט, און דאס איז געזאגט געווארן פאר בחורים אויך, איך זאג ענק די גאנצע צייט בחורים מעגן עס און דארפן עס הערן און מיידלעך אויך, איך האב יעצט געהאט צו טון דארט מיט עפעס א בחור נעבעך אראפ פון וועג, אינגאנצן אראפ פון וועג, ער וויל נישט וויסן פון אידישקייט, פרעג איך אים וואס איז געשען, וואס ביסטו אזוי צעלאזט און אזוי צוקראכן? זאגט ער, אלע יארן זיין טאטע האט אים געשיקט אין מקווה, איז נאך געווען א בחור א יונגער פון זעקס זיבן יאר, און ס'איז געווען שלעכטע מענטשן אין די מקווה, זיי האבן מיט אים געטון וואס מ'טאר נישט, און ס'האט אים מורא'דיג געשטערט, ער האט זיך ענדזשויט ווייל ער האט געמיינט מען מעג, און נאכדעם האט ער אנגעהויבן צו פילן אז ער הי קענט טעיק איט, און שרייט ער צו מיר, ווי איז געווען מיין טאטע, ווי איז געווען מיין מאמע, זיי האבן מיך נישט געלערנט? זאגט ער אז זיי האבן מורא געהאט מיך צו לערנען האבן זיי מיך כאטש נישט געדארפט שיקן אין מקווה, זיי האבן געדארפט זאגן דארט איז דא זייער נישט גוטע זאכן און איך וויל נישט זאלסט גיין. דער טאטע האט אים געשטופט און גארנישט געזאגט, ער האט זיך געזעסן אין מאנהעטן און געארבעט, ווער ווייסט וואס ער האט געטון, און למעשה יצא מה שיצא און אזוי האבן מיר אפגעהארגעט א גאנצן דור א גוט יאר.